זאגט די הייליגע גמרא האלט מיר האלט מיר דף נ ו עמוד ב', די גמרא גייט יעצט קומען מיט די נעקסטע גאנצע בלאט גייט די גמרא אויסרעכענען בערך הונדערט פֿערציק אפשר אביסל מער סארטן חלומות וואס א מענטש קען חלומ'ן, וואס א מענטש קען חלומ'ן ממש א ספרא דחלמא, האט מען געהאט אז באר הדיא האט זיך געדרייט מיט א ספרא דחלמא ווי דארט האט ער געהאט אלע סודות וועלכע חלום מיינט וואס, וואס מיינט א גוטע חלום, וואס מיינט נישט א גוטע חלום, די גמרא גייט דורכגיין בערך הונדערט פֿערציק זאכן, אז איך זעה דאס, רואה באר, אז איך זעה א באר, מיינט עס דאס, הרואה נהר, מיינט עס דאס, כדי אביסל צו אנכאפן די גמרא האב איך עס מסדר געווען, קענסט ארויפשיקן פאר יעדן א קאפי, איז כ'האב געמאכט סימנים פשוט. די גמרא זאגט זייער ספעציפישע זאכן וואס ס'מיינט, אבער איך האב עס מסדר געווען, איך האב עס מסדר געווען אז ס'איז דא גוטע חלומות און ס'איז דא שלעכטע חלומות, ס'דא חלומות זענען סתמיות, ס'דא חלומות זענען א מחלוקת, און ס'איז דא חלומות וואס זענען הולכות אחר הפה, פשט איז אז ס'ווענדט זיך וועלכע פסוק, וועלכע פסוק. איך גיי זאגן וועלכע פסוק איך גיי זאגן, עס איז דא גוטע פסוקים, עס איז דא פסוקים וואס האבן א געוויסע אנגעשטרענגטע משמעות, און לויט וואס דו ווייסט, לויט וועלכע פסוק איך זאג, לויט דעם גייט זיין די פתרון פון די חלום, און דאס איז בעיסיקלי די גאנצע שיעור היינט, פון אנהייב שיעור ביזן סוף שטייט אויף דעם צעטל, און לאמיר אנהייבן. האמיר געהאט אזוי דף נ ו עמוד ב, בעצם האבן שוין אנגעהויבן אפאר שורות, און אונז האלט מיר יעצט ביי אמר רב חנן, ס'איז ממש אינמיטן פון די ברייטע שורות, נ ו עמוד ב', אינמיטן פון די עמוד, דארט ביי מיר איז דא די ליקוטי רש י אין די זייט דארט, אמר רב חנן שלש שלומות, דער עולם האט עס, נ ו עמוד ב' אינמיטן פונעם עמוד. לייבי דאס גייסטו דארפן היינט אוועקלייגן. אמר רב חנן. מען קען אנהייבן? אמר רב חנן שלש שלומות הן ס'דא דריי סארטן חלומות וואס ווען א מענטש זעהט עס איז עס איז עס א סימן אויף אויף שלום אויף פרידן איז נהר אז א מענטש זעהט א טייך ציפור אז א מענטש זעהט א פייגל וקדירה און א מענטש זעהט א טאפ און די גמרא גייט גייט ברענגען פסוקים באט קודם לאמיר אונז אליין פארשטיין נהר איי געסס א נהר איז אלס א ענין פון השפעה. א טייך ברענגט אלס ארויף גוטע געפילן פאר א מענטש, ציפור איז א פייגל, אויך א געוויסע פרייהייט, א פייגל איז אויך זייער שיין, א פייגל זומט וקדירה, פארוואס זאל א טאפ פארוואס זאל א טאפ זיין א סימן אויף שלום? איז די וועלט זאגט א פשט ווייל א טאפ איז ווייל א טאפ מאכט שלום צווישן אש און מים, ס'דאך דא די וואסער אין די טאפ און אן דא די פייער פון אונטן דעם און די קדירה שטעלט זיך אינדערמיט. אזא דזשאוק זאגט די וועלט. איך האב געטראכט צוצושטעלן א גמרא אז די גמרא זאגט אז אין עסקי מריבה מצוי בתוך ביתו אז ס'איז נישטא קיין מחלוקת אין א אידישע שטוב נאר על עסקי תבואה ווען קריגט זיך מאן און ווייב אז ס'איז נישטא קיין געלט געלט געווענליך באופן כללי קען סאלוון אלע פראבלעמס אז ס'נישטא קיין פרנסה אז ס'נישטא וואס אין מויל צו נעמען ווערט א פייט קען נישט גיין שאפינג די קרעדיט קארד איז מעקסד אוט איז א פראבלעם מילא קדירה. טוט מסמן זיין, ס'טוט אונטערשטרייכן די ענין פון פון תבואה פון אכילה. איך האב נאכגעזאגט די גמרא אינדערהיים, האט מיין חשוב'ע פרוי צוגעשטעלט א אנדערע גמרא, פון גדולה לגימה שמקרבת את בעליה, אז אז לגימה, ווען צוויי מענטשן זיצן צוזאמען, מ'גייט ארויס עסן, איז א זאך וואס ברענגט קירוב לבבות. קדירה איז ווייטער די ענין פון לגימה, די ענין פון עסן, האבן שוין פארשידענע פשטים.

יעצט האבן מיר עס אנגעצייכנט אויפן צעטל אז מען רעדט דא דווקא פון א קדירה שאין בה בשר, דאס מיינט א טאפ וואס האט נישט קיין פלייש, פארוואס? ווייל ער ברענגט א פסוק שנינו, אונז האבן געלערנט אין א פסוק ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת אז פלייש וואס ווערט צופיצלט ס'ווערט נמחק ס'צעגייט אזוי פלייש אין א טאפ איז שוין א זאך וואס איז גענוצט אלס א משל אין די תוכחה. און דאס איז שוין נישט אזא גוטע סימן. אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה נהר בחלום איז ישכים ויאמר, די גמרא גייט יעצט זאגן אז די פארשידענע זאכן וואס איך דארף עס, ס'איז הולכות אחר הפה איך דארף עס אליין פותר זיין אלס א גוטע חלום, איך דארף עס אנכאפן מיטן ריכטיגן פסוק, רואה נהר בחלום ישכים ויאמר, הנני נוטה אליה כנהר שלום קודם שיקדמנו פסוק אחר, פאר מ'וועט אים אונטערצייכענען, פאר מ'וועט אים דערמאנען א אנדערע פסוק וואס דארט ווערט געברענגט די געדאנק פון נהר אין א נעגעטיוו קאנאטעישאן כי יבא כנהר צר, דארט זעט מען אז נהר גייט צוזאמען מיט צר מיט עפעס א ענגשאפט הרואה צפור בחלום ישכים ויאמר זאל ער זאגן דעם גוטן פסוק כצפרים עפות כן יגן דער אייבערשטער אזוי ווי פליעדיגע פייגלעך זאל אונז דער אייבערשטער באשיצן קודם שיקדמנו פסוק אחר כצפור נודדת מן קנה אז אמאל איז דא דער ציפור וואס ער גייט גלות, ער וואנדערט אוועק פון זיין פון זיין נעסט, פון זיין שטייג, רואה קדירה, אז א מענטש זעט א טאפ בחלום אין חלום ישכים ויאמר, השם תשפות שלום לנו, אזוי ווי די פסוק וואס אונז האמיר פריער געהאט, קודם שיקדמנו פסוק אחר, שפות הסיר שפות, אז עפעס א ענין פון עפעס א נעגאטיווע ענין ארום א טאפ. רואה ענבים בחלום, א מענטש זעט טרויבן אין א חלום ישכים ויאמר כענבים במדבר. איז א גוטע פסוק אז אידן וואקסן אזוי ווי ענבים במדבר קודם שיקדמנו פסוק אחר ענבימו ענבי רוש ס'איז א ענין פון ארעמקייט רואה הר בחלום אז א מענטש זעהט א בארג רואה הר בחלום אז א מענטש זעהט א בארג אין זיין חלום ישכים ויאמר זאל ער זאגן מה נאוו על ההרים רגלי מבשר ווי שיין זענען די פיס אויף די בערג וואס ברענגען גוטע בשורות קודם שיקדמנו פסוק אחר על ההרים אשא בכי ונהי אויפן בארג וועל איך גיין וויינען הרואה שופר בחלום א מענטש זעט א שופר אין חלום ישכים ויאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וואס דאס איז א ענין ווען מען וועט אונז מבשר זיין די גאולה קודם שיקדמנו פסוק אחר תקעו בשופר בגבעה דאס איז א ענין וואס איז געווען דארט א מלחמה וכדומה, נישט אזא גוטע זאך, הרואה כלב בחלום ישכים ויאמר ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו קען איך נעמען דעם כלב און עס מאכן פאר א גוטע זאך, קודם שיקדמנו פסוק אחר, וואס איז דא א פסוק והכלבים עזי נפש זענען חוצפה'דיג הרואה ארי בחלום ישכים ויאמר אריה שאג מי לא יירא, קודם שיקדמנו פסוק אחר עלה אריה מסבכו, די לייב דרייעט זיך פראנק און פריי ארויס פון זיין קעידזש, און דאס איז אוודאי נישט קיין גוטע זאך, הרואה תגלחת בחלום א מענטש זעהט ווי מען שערט אים אפ די האר אין חלום, ישכים ויאמר ויגלח ויחלף שמלותיו וואס שטייט ביי יוסף הצדיק וואס מיט דעם האט זיך אנגעהויבן זיין חירות, מיט דעם איז ער ארויס געגאנגען פריי. קודם שיקדמנו פסוק אחר וואס שטייט ביי שמשון הגיבור כי אם גלחתי וסר ממני כוחי וואס דארט איז געווען א נעגעטיווע זאך אז מען האט אים אפגעשוירן די האר און ער האט פארלוירן זיין גבורה הרואה קנה בחלום א מענטש זעט א שטעקן ישכים ויאמר קנה רצוץ לא ישבור א שטארקע שטעקן צוברעכט זיך נישט קודם שיקדמנו פסוק אחר הנה בטחת לך על משענת הקנה רצוץ אז האסט דיך פארלאזט אויף עפעס א שוואכע שטעקן תנו רבנן הרואה קנה בחלום א מענטש זעהט א שטעקן אין חלום יצפה לחכמה זאל ער ערווארטן ן חכמה שנאמר קנה חכמה קנים, א קנה חכמה איז קנה איז א לשון נופל על לשון פון קנה קנים אז א מענטש זעט אסאך שטעקעלעך יצפה לבינה שנאמר ובכל קנינך קנה בינה ווען דו האסט אסאך שטעקלעך וועסטו זוכה זיין צו בינה אמר רבי זירא קרא קורא קירא קניא די אלע לשונות, קרא מיינט קרויט, קורא מיינט די ווייעכע חלק פון א דעקל בוים, קירא מיינט שעוה, קניא מיינט די שטעקעלע וואס אונז האמיר יעצט גערעדט, כולהו מעלו לחלמא, דאס איז אלעס גוטע סימנים ווען א מענטש זעהט די זאכן אין חלום תניא אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא אין מראין דלועין, מען ווייזט נישט די פרי וואס הייסט דלועין איך מיין ס'איז פאמפקינס, אלא מי שהוא ירא שמים בכל כוחו, גוט מארגן, אלא שהוא ירא שמים בכל כוחו הרואה שור בחלום, א מענטש זעט א אקס אין זיין אין זיין האנט, דעמאלטס איז מען דארף פארשטיין אז די אלע זאכן וואס מען רעדט דא א שטעקן א א א דלועין א שור, די אלע זאכן זענען געווען אמאל האוזהאלד אייטעמס, אזוי ווי היינט זאל זיך א מענטש חלומ'ן פון א קאר, איז הרואה שור בחלום ישכים ויאמר בכור שורו הדר לו, א ענין פון שיינקייט קודם שיקדמנו פסוק אחר כי יגח שור את איש, מען קען זיך אמאל אריינלאזן אין פראבלעמען מיט א שור, תנו רבנן די רבנן געלערנט חמשה דברים נאמרו בשור, ס'דא פינף ווערסיעס פון חלומות וואס אנטהאלטן זיך א שור און יעדע איינס מיינט עפעס אנדערש. האוכל מבשרו א מענטש אז ער זעט ווי ער עסט פיינע בהמה פלייש איז מתעשר, אז א מענטש קען עפארדן ארויסצוגיין עסן א סטעיק איז א סימן פון עשירות נגחו אויב ער זעט ווי ער שטויסט הויין לו בנים שמנגחים בתורה גייען מיר זען יעצט אסאך זאכן וואס בעצם אונז וואלט מיר עס אנגעקוקט ווי א נעגעטיווער חלום אבער חזל ברוב קדושתם גייען און געבן עס א דריי איבער און זאגן אז ס'קען מיינען ני וואוו מיט בית מער פון אונטן אז ס'קען מיינען א גוטע זאך, הויין לו בנים שמנגחין בתורה, תלמידי חכמים, ספעציעל די בבלישע תלמידי חכמים, ווען מען רעדט פון זייער לערנען רעדט מען אלץ א ענין פון זיך מנגח זיין, פון זיך שטויסן, פון זיך קריגן, צוויי אידן לערנען, געווענליך, ס'נעמט נישט מער ווי צען מינוט ביז מען הייבט זיך אן צו קריגן, און שפעטער מאכט מען שלום. איז דאס די ענין פון נגחו ווען דער שור שטויסט נשכו? אויב זעט מען ווי די אקס בייסט איז יסורים באים עליו דאס איז נישט אזא גוטע חלום, ס'האט א עקס אויפן פעידזש אז יסורים באים עליו בעטו, אויב זעט ער ווי ער ווי ער ווילדעוועט דרך רחוקה נזדמנה לו. אז דער מענטש וועט דארפן, ס'איז לכאורה מסתמא, אז דער מענטש וועט דארפן גיין אין א ווייטן וועג, אויך נישט די בעסטע בשורה לכאורה, מ'זאגט פאר א מענטש דו דארפסט יעצט טרעוולען, ספעשעלי אמאל, האט זיך אריינגעלאזן אין א סכנה, איז רכבו אויב זעהט ער ווי ער רייט אויף דעם, עמיר שוין זעהן וואס ס'מיינט דער רכבו, אויב זעהט ער ווי ער רייט אויף דעם שור, איז עולה לגדולה. וועט ער עולה לגדולה זיין באקומען א רעיז, ער וועט ארויפגיין אין א העכערע פאזישן אין די ביזנעס, והתניא, פרעגט יעצט די גמרא א קשיא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, רכבו מת, אויב א מענטש זעט ווי ער רייט אויף א שור איז גייט ער שטארבן מת, וואס זאגסטו מיר אז ס'איז א גוטע סימן אז ס'איז עולה לגדולה, ענטפערט די גמרא לא קשיא, ווענדט זיך וויאזוי די חלום איז, הא דרכיב הוא לתורא אויב ער רייט אויפן אקס, דעמאלטס איז עולה לגדולה, הא דרכיב תורא לדידיה, אויב דער אקס רייט אויף אים, דאס איז זיכער נישט קיין גוטע סימן, און דעמאלטס איז מת, גיי מיר ווייטער הרואה חמור בחלום, א מענטש זעט אן אייזל אין זיין חלום יצפה לישועה, פארוואס? ווייל די גאנצע ענין פון פון משיח, די גאנצע ענין פון פון גאולת ישראל, האט אין זיך דעם עני רוכב על החמור, ממילא קען איך קען איך זאגן אז חמור איז א ענין פון ישועה, שנאמר הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור.

גייט זיך מאכן פאר אים א שיין געזאנג שינרא, זאגסט עס מיט א י', נעשה לו שינוי רע, ס'איז דא ראשונים וואס טוישן די גירסא, ווייל שינרא מיט א י' איז מער די משמעות פון שירה נאה ווי שונרא, על כל פנים איז דא א חילוק אין די געגנט אויב רופט מען עס אזוי, עס איין משמעות, אויב רופט מען עס אנדערש האט עס א אנדערע משמעות, הרואה ענבים בחלום, א מענטש זעהט טרויבן אין זיין חלום, לבנות, לבנות מיינט נישט ממש ווייסע טרויבן, איך האב נאכנישט געזעהן קיין ווייסע טרויבן, מען מיינט די גרינע טרויבן, די ליכטיגע טרויבן, איז בין בזמנן בין שלא בזמנן יפות, עס איז א גוטע, סיי ס'איז די צייט פון די שניט, אדער די צייט פון די וואקסן. וואקסן, כ'ווייס נישט גענוי וואס זמנן מיינט, בין שלא בזמנן די סיזען איי געס, ווען ס'איז אוועיליבל, יפות מיינט איז עס א גוטע סימן שחורות, אויב רעדט מען פון טונקעלע טרויבן, פון רויטע טרויבן איז בזמנן אין זייער סיזען יפות איז א גוטע חלום שלא בזמנן, רעות איז א שלעכטע חלום הרואה סוס לבן בחלום, א מענטש זעט א ווייסע פערד אין זיין חלום בין בנחת, בין ברדוף, סיי ס'שפאצירט רואיג סיי ס'לויפט אין איילניש איז יפה לו איז עס א גוטע חלום אדום, אויב זעט ער א רויטן פערד איז בנחת יפה, בנחת יפה, אויב שפאצירט עס רואיג איז עס א גוטע חלום ברדוף, אויב לויפט עס קשה רואה ישמעאל בחלום, א מענטש זעט ישמעאל, אוודאי א מענטש ווייסט נישט וויאזוי ישמעאל זעט, באט ער זעט א דמות, כ'מיין כ'האב עס קלאר געזען ערגעץ איינער מפרש זיין, ער זעט א דמות וואס אין זיין חלום איז דאס ישמעאל, איז תפילתו נשמעת, פארוואס? ווייל ישמע קל, דער אייבערשטער, ישמעאל מיינט ישמע קל אז דער אייבערשטער וועט אויסהערן מיינע תפילות זאגט יעצט די גמרא ודווקא ישמעאל בן אברהם מען זעט א דמות פון א פון א מענטש וואס אין זיין חלום זאגט עס אז דאס איז ישמעאל בן אברהם אבל טייעא בעלמא מען זעט סתם אן אראבער לא מיינט עס גארנישט רואה גמל בחלום א מענטש זעט א גמל בחלום א קעמל איז נקנסה לו מן השמים והצילו ס'האָט אים אָפּ מיתה נקנסה לו מן השמים, והצילו ס'האָט אים אָפּגעוואַרט מיתה פון הימל און איז געראַטעוועט געוואָרן, והצילוהו ממנה אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי קרא, וויאַזוי האָסט אַ רמז אין אַ פּסוק אַז דאָס מיינט גמל, איז אויף דעם האָבן מיר אַ פּסוק, אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה. אז איך שטעל צוזאם די צוויי ווערטער גם עלה, גם עלה, געטס מיר א רגע לאמיך זען די פסוק אינעווענדיג, גם עלה, גם עלה, הערט זיך ווי גמל און ס'איז א חלק פון די בשורות הגאולה, מילא נעם איך אן אז וואס, אז נקנסה לו מן השמים והצילו אז מ'קומט אים ראטעווען, רב נחמן בר יצחק אמר מהכא א ענליכע דרש, א ענליכע דרש, גם השם העביר חטאתך, לא תמות, האב איך די פסוק געזאגט גם. נו זאגט די פסוק לא, כ'שטעל צוזאם דעם גם פון השם העביר חטאתך מיטן לא תמות האב איך דעם לשון פון גמל און צוזאמען צוזאמען איז עס א רמז אז גמל קומט אונז זאגן אז א מענטש ווערט ניצול פון מיתה הרואה פנחס בחלום, פנחס איז דאך געווען דער גרויסער צדיק וואס איז געשען מיט אים געוואלדיגע ניסים, איז פלא נעשה לו הרואה פיל בחלום, א מענטש זעט א עלעפאנט אין זיין חלום איז פלאות נעשה לו. פילים אויב זעט ער א גאנצע סטאדע פון עלעפאנטן איז פלאי פלאות נעשה לו, הפלא ופלא'דיגע זאכן גייט פאסירן מיט אים, פרעגט די גמרא א שאלה, א קשיא והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא כל מיני חיות יפין לחלום סיי וועלכע חיה א מענטש זעט אין א חלום איז א גוטע זאך, ער זעט א לייב קען מען זאגן עס מיינט גבורה וויבאלד. וכו' איז אונז האבן שוין פריער גראדע געהאט א לייב אז מען דארף זאגן א פסוק על כל פנים חיות איז א גוטע סימן חוץ מן הפיל ומן הקוף ווייל זיי זענען משונה'דיגע חיות מען טרעפט טאקע להלכה אז מען דארף מאכן א משנה הבריות סיי אויף א פיל זענען משונה די גרויס און סיי אויף א קוף ס'זעט נישט אויס קוף מיינט א מאנקי ווייל עס זעט נישט אויס ווי דער געווענליכע חיה עס זעט אויס מער ענליך צו א מענטש וואס זאגסטו מיר אז פלאות נעשה לו און ס'איז א גוטע חלום איך האב א בפירוש'ע ברייתא וואס זאגט מיר אז ס'איז נישט קיין גוטע חלום. זאגט די גמרא לא קשיא, נישט קיין קשיא, הא דמסרג, איז דעמאלטס איז די גמרא ברענגט ווייטער די הא דמסרג הא דלא מסרג, דארט האט רשי צוויי פשטים, אבער יעצט וועמיר לערנען וויאזוי רשי לערנט דא, אז הא דמסרג מיינט אויב טראגט עס אן אן וויאזוי הייסט עס די זיצער א זאטל, הא דלא מסרג אויב האט עס נישט אויב האט טראגט עס א זאטל, פשט איז איך בין אין קאנטראל פון דעם פיל. און מילא דער פיל איז דא מיך צו באדינען איז פלאות נעשה לו, אויב דער פיל דרייט זיך דארט סתם, א פיל קען זיין א געפארפולע זאך אויך, מילא דעמאלטס איז עס נישט קיין גוטע סימן. זאגט יעצט די גמרא הרואה הונא, א מענטש זעט די ווארט הונא, די נאמען הונא, און אונז וועלן שוין זעהן די גמרא מען רעדט בכתבא, ס'מיינט אז עס איז ארויסגעשריבן, ער זעט א כתב, פון די אותיות הונא בחלום אין זיין חלום נס נעשה לו, ס'האט א נו"ן, און אויך ווי די ראשונים זאגן הונא איז א לשון פון חן, ס'איז עפעס א שיינע נאמען, הונא חן, מילא איז עס א נאמען וואס קומט מרמז זיין אויף גוטע זאכן, חנניה, חנינא, חנניה, יוחנן, וואס די אלע דריי נעמען האבן צוויי נו"נ'ס, איז ניסי ניסים נעשה לו, און אלעס אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, רשי זאגט עס קלאר, כגון שראה השם כתוב אז ער זעהט די נאמען ארויסגעשריבן, פשט איז אויף א קלף, אויף א פאפיר זעהט ער די נאמען, הרואה הספד בחלום א מענטש זעהט א הספד, און די גמרא גייט שוין זאגן אז מען רעדט נישט דא אז מען זעהט ווי מען איז אים מספיד, אדער ער זעהט ווי ער איז ביי א לוויה, דאס איז נישט קיין גוטע זאך, ער זעהט די ווארט הספד, ס'איז א רמז אויף חס פד. אז מען האט חס, מען האט אים אפגעשוינט, פד, מען האט אים פודה געווען, מען האט אים, מען האט אים אויסגעלייזט, ווייל ער האט די ווארט הספד ארויסגעשריבן, האט אין זיך א גוטע רמז, איז מן השמים חסו עליו ופדאוהו, מען האט אים אפגעשוינט, והני מילי, זאגט יעצט די גמרא, אויף די אלע זאכן וואס האמיר יעצט גערעדט פון הונא, וואס איז נעשה לו ניסים, און חנינא חנניה יוחנן, און הספד, די אלע זאכן, אזוי לערנט רשי, איז בכתובות, ווען ס'איז אינגאנצן ארויסגעשריבן קלאר. און איך ליין עס פון א צעטל, העונה יהא שמיה רבא מברך, א מענטש חלומ'ט זיך ווי ער איז אין בית מדרש און א איד זאגט קדיש, און ענטפערט יהא שמיה רבא איז מובטח לו שהוא בן עולם הבא, אזא מענטש קען זיין זיכער אז ער גייט אין גן עדן, קריאת שמע א מענטש הקורא קריאת שמע א מענטש חלומ'ט זיך ווי ער ליינט קריאת שמע איז ראוי שתשרה עליו שכינה, איז ער דאך א גרויסע צדיק, ער חלומ'ט נישט סתם פון שטותים, ער חלומ'ט פון עול מלכות שמים. איז ער זיכער א גרויסער צדיק און ער וואלט ווען געדארפט זוכה זיין צו נבואה, נאר אלא שאין דורו זכאי לכך, זיין דור איז נישט ראוי, אמאל איז דא וואס א מענטש בעצם מצידו, מצד מעשיו, מצד עבודתו, וואלט ער ווען געקענט זוכה זיין צו גרויסע מדריגות, נאר וואס דען די דור איז נישט ראוי פאר אזא התגלות, אז זאל זיין נבואה זאל זיין רוח הקודש און מיט דעם באקומט נישט דער מענטש די מדריגות. המניח תפילין בחלום, א מענטש לייגט תפילין אין חלום יצפה לגדולה, תפילין איז אלץ א ענין פון גדלות, פון ברענגען מורא, די גמרא גייט עס דרש'ן פון א פסוק שנאמר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש, דער שם השם וואס איז נקרא עליך גייט ארויף אויף תפילין, און דעמאלטס איז ויראו ממך, דאס מיינט יצפה לגדולה, אז דו וועסט זיין א פאזישן וואס מענטשן וועלן מורא האבן פון דיר. המתפלל בחלום, א מענטש חלומ'ט זיך ווי ער דאווענט, ער כאפט א שחרית, כאפט א מנחה, כאפט א מעריב אין זיין חלום איז סימן יפה לו. איז עס א גוטע איז עס א גוטע חלום. והני מילי זאגט די גמרא דלא סיים, אז ער זעהט זיך נישט אויסטרעטן שמונה עשרה, ער וועקט זיך אויף און ער האלט נאך אינמיטן דעם דאווענען, דעמאלטס איז פשט ווי רש"י זאגט שסמוך אצל הקדוש ברוך הוא אז. ער איז זייער קאנעקטעד מיטן אייבערשטן, זיין חלום האט זיך געענדיגט ווי ער האלט נאך אינמיטן רעדן מיטן אייבערשטן, דעמאלטס איז עס א גוטע סימן. זאגט די גמרא זייער אינטערעסאנטע חלומות, הבא על אמו, איינער חלומ'ט זיך, הבא על אמו בחלום, א מענטש חלומ'ט זיך ווי ער וואוינט מיט זיין מאמע, איז יצפה לבינה, זאל ער ערווארטן בינה, שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק כי אם לבינה, און אונז דרש'נען כי אם לבינה תקרא זאגט דארט די פסוק, און אונז דרש'ן מיר אם לבינה, דרש'ען אונז אם לבינה אז ווען א מענטש חלומ'ט זיך ווי ער וואוינט מיט זיין מאמע, און די גמרא גייט עס שוין אויסשמועסן קלארער א מינוט ארום, ס'האט תנאים דער חלום, אבער אם לבינה ס'א סימן אז ער גייט זוכה זיין צו בינה, הבא על נערה מאורסה א מענטש חלומ'ט זיך ווי ער וואוינט מיט א נערה מאורסה מיט א כלה, איז יצפה לתורה, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב אל תקרי מורשה, די תורה איז נישט קיין ירושה, ווען א מענטש האט א טאטן א תלמיד חכם גייט ער נישט באקומען קיין איין אות תורה, מער ווי זיין הארעוואניע דארף זיך אליין פלאגן אלא מאורסה, א מענטש דארף מאורסה, א מענטש דארף חתונה מיט די תורה, הבא על אחותו בחלום, א מענטש וואוינט מיט זיין שוועסטער אין זיין חלום יצפה לחכמה שנאמר אמור לחכמה אחותי את, חכמה ווערט אנגערופן אחותי ווייל פונקט ווי א שוועסטער איז אזוי קלאר די הלכה פאר יעדן אז איך טאר נישט מיט איר חתונה האבן איז תורה זאל זיין אזוי קלאר יעדע הלכה, מ'זאל דיך קענען פרעגן די פארשטופטסטע הלכה אין הלכות שבת אין הלכות בורר, זאל ביי דיר זיין אזוי קלאר ווי די הלכה אז איך טאר נישט וואוינען מיט מיין שוועסטער הבא על אשת איש בחלום, א מענטש חלומ'ט זיך ווי ער וואוינט מיט זיין, האט חתונה מיט זיין חבר'ס ווייב, איז מובטח לו שהוא בן עולם הבא, רש"י זאגט דא א אינטערעסאנטע זאך, אז אמאל איז דא ווי נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, אמאל איז דא וואס א מענטש איז זוכה אז ער באקומט יענעמ'ס חלק אין גן עדן, און דאס ווייזט דער חלום אז נישט נאר וואס כ'האב מיין אייגענע חלק, כ'האב נאך מיין חבר'ס חלק אויך, און דאס מיינט אז וועגן דעם בין איך געווען א בא על אשת איש בחלום ווייל כ'האב נאך זיין חלק אין גן עדן אויך, והני מילי דלא ידע, זאגט יעצט די גמרא א תנאי אויף די אלע חלומות וואס האט א שייכות. מיט חתונה מיט א צווייטן איז הני מילי דלא ידע לה, ווייל איך קען יענעם נישט, למשל, פאסט זיך מער אויף אמו פאסט זיך נישט אויף שוין געזען ולא הרהר בה, דאס איז די צווייטע תנאי אויף אחותו, אמו און די אלע זאכן דארף זיין לא הרהר בה און אדער לא ידע בה אז ער קען יענעם נישט למשל זיין חבר'ס פרוי דווקא דעמאלטס ולא הרהר בה מאורתא האט נישט געטראכט דערפון ביינאכט. דעמאלטס קען די חלום מיינען עפעס, אז נישט האמער דאך א יסוד אז אין חלום ווייזט מען זאכן וואס א מענטש האט געטראכט בייטאג, און אזא חלום האט נישט עכט קיין ווערד. אמר רבי חייא בר אבא, האט רבי חייא בר אבא גע'דרשנ'ט, רואה חיטים בחלום א מענטש זעט ווייץ אין זיין חלום ראה שלום, זעט ער א סימן פון שלום שנאמר השם גבולך שלום, חלב חיטים ישביעך, רואה שעורים בחלום, א מענטש זעט שעורים, שעורים מיינט. ערשטן איז א לשון פון סרו, אפגעקערט, איז סרו עוונותיו, איז זיינע עבירות זענען אפגעקערט שנאמר שטייט א פסוק וסר עוונך וחטאתך תכופר אמר רבי זיירא האט רבי זיירא געזאגט א אינטערעסאנטע זאך א סאטמארע גמרא אנא לא סלקי מבבל לארץ ישראל כ'בין נישט ארויף געגאנגען פון בבל קיין ארץ ישראל עד דחזאי שערי בחלמא האט רבי זיירא געוויסט אז מ'גייט נישט אזוי שנעל ארויף קיין ארץ ישראל א מענטש גייט זיך באזעצן אין ארץ ישראל דארף ער זיין ראוי דערצו ממילא האט ער געווארט ביז ער זעהט שעורים אין זיין חלום וואס שעורים ווייזט דאך אז סרו עוונותיו אז ער האט שוין נישט קיין עבירות דעמאלטס האט ער געשפירט אז ער איז שוין גענוג ראוי און ער קען גיין פון בבל קיין ארץ ישראל רואה גפן טעונה בחלום אן אנגעלאדנטע וויינשטאק איז אין אשתו מפלת נפלים עט זיין פרוי אויסטראגן די קינדער שנאמר שטייט די פסוק אשתך כגפן פוריה שרייכו אז א מענטש זעהט א צווייגל פון א גפן בוים איז יצפה למשיח שנאמר אוסרי לגפן עירו ר שרייכו בני אסונו לכאורה רעדט זיך דא די פסוק עפעס א ענין פון גאולה ראה תאנה בחלום א מענטש זעהט א תאנה ראה תאנה בחלום א מענטש זעהט א תאנה אין חלום. איז תורתו משתמרת בקרבו, און זיין תורה וועט בלייבן אין זיינע געדערים, מען וועט געדענקן זיין תורה, שנאמר שטייט אין פסוק, נוצר תאנה יאכל פריה, אז תאנה איז עפעס א ענין פון פון נוצר, פון אפהיטן רואה רמונים בחלום. א מענטש זעט מילגרוים אין זיין חלום זוטרי אויב זעט ער די קליינע מילגרוים איז עס פרי עסקיה כרמונא, זיינע געשעפטן וועלן פרה ורבה זיין אזוי ווי רמונא, אבער אויב זעט ער גרויסע רמונים איז רבי עסקיה כרמונא, זיינע. געשעפטן וועלן זיך פארמערן, אמאל איז דא די זעלבע געשעפט איז פרו ורבו, מען מאכט אסאך געלט פונעם זעלבן אינוועסטמענט, אמאל איז דא א מענטש האט פארשידענע רברבי, ס'טוט זיך דא אזוי, קען מען אפלערנען די גמרא, רבי עסקיה כרמונא, פלגי, אויב זעט ער ווי די רמון האט זיך צושפאלטן, ס'האט זיך צוטיילט אין האלב, איז אם תלמיד חכם הוא יצפה לתורה, שנאמר אשקך מיין הרקח מעסיס רמוני, ס'איז א ענין אז ווען ס'קומט ארויס די אינערליכסטע.

אפילו די ליידיגייערס מלאים מצוות כרמון, יעדע איד קומט דאך אמאל אין שול, געבט צדקה, ענטפערט אמן יהא שמיה רבא, וכו' וכו' וכו', אפילו א מענטש וואס איז נישט דער שיקט זיין, צאלט שכר לימוד, שיקט זיין קינדער אין חדר, וכדומה, איז אפילו דער פשוט'סטער איד איז מלא מצוות כרמון, איז אנגעפולט מיט מצוות וויפיל קערלעך ס'איז דא אין א רמון, הרואה זיתים בחלום, א מענטש זעט איילבירטן אין זיין חלום איז זוטרי.

אביסל אנדערש אז הרואה זית בחלום מענטש זעט אן איילבירט איז שם טוב יוצא לו שנאמר זית רענן יפה פרי תואר קרא צום שנוי קרא השם שמך איז די המשך פונעם פסוק יא זית רענן יפה פרי תואר קרא השם שמך און דאס איז די דרש א שם טוב יוצא לו וועגן ס'איז קרא השם שמך, רואה שמן זית בחלום, א מענטש זעהט אויל, ביז יעצט האבן מיר גערעדט פון זית אדער דעם עץ זית, דעם איילבירט, די אויל פון די די האלץ פון די איילבירט, די בוים, יעצט קומט צו שמן זית, רואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה, זאל ער ערווארטן צו די ליכטיגקייט פון תורה, ס'איז דא אמאל א מענטש לערנט, נאכדעם איז דא א מענטש וואס ער קומט אן צו דעם אור תורה, צו די אור פון תורה, צו די שיין, צו די מתיקות, צו די מעלות, עס איז א נייע דרגה אין תורה, שנאמר, ויקחו אליך שמן זית זך, הרואה תמרים בחלום א מענטש זעט טייטלען אין זיין חלום, איז תמו עוונותיו האבן זיך געענדיגט זיינע עבירות שנאמר תם עונך בת ציון, אמר ר' יוסף, ר' יוסף זאגט הרואה עז בחלום, עז איז עפעס זייער א. א גוטע א גו א די ציג מען קען מיט אים מאכן מען קען נוצן זיין זיין זיין הויט מען קען נוצן זיין מילך מען קען נוצן זייער א פראקטישע בהמה איז רואה עז בחלום שנה מתברכת לו עזים שנים מתברכות לו אויב זעהט ער א גאנצע סטאדע פון עזים א גאנצע סטאדע פון עזים איז שנים מתברכות לו עס וועט קומען אסאך יארן וואס ער וועט האבן געבענטשט יארן שנאמר ודי ודי לאמיר זעהן די פסוק אינעווענדיג נישט מאכן קיין טעותים. ודי חלב עזים ללחמך, ללחם ביתך, וחיים לנערותיך, זעהט מען אז עזים איז א סימן אויף גוטע זאכן, הרואה הדס בחלום, א מענטש זעהט א הדס אין זיין חלום איז נכסיו מצליחים, אין לו נכסים, וואס טוט זיך דער מענטש האט גארנישט, וואס הייסט נכסים מצליחים, ס'איז א כולל יונגערמאן, ער האט נישט וואס צו מצליח זיין, איז ירושה נופלת לו ממקום אחר, ער האט עפעס א פעטער, אלטער איד פון הונדערט און נײַנצן יאר וואס. ער וועט נישט האבן קיין קינדער, און ער האט באשלאסן די נעפיו וועט אים עפעס איינמאל גיין באזוכן, און ער וועט באשליסן אז זיין ירושה גייט פאר דעם מענטש, קען געשען אזעלכע מעשות, נישט יעדן טאג, באט מסתם מאכט זיך עס אמאל, איז אמר עולא, ואמרי לה במתניתא תנא, אונז האבן געלערנט והוא דחזא בכנייהו אז א חלום פון א הדס האט א תנאי, אז א מענטש זעט צוריסענע בלעטער אזוי מען רייסט אמאל אראפ מען לייגט עס אריין א בשמים ביקסל, דאס איז נישט אזא גוטע סימן, נישט פון דעם רעדט מען. חזא בכנייהו, ווי ער נאך אויף זיין, אויף זיין, אויף זיין צווייגל דארט, אויף זיין ריטל הייסט עס, ניין? און, און רשי זאגט ס'איז משולש, ס'קומט אזוי ארויס שיין ווי א קרוין מיט די דריי, דריי בלעטלעך, דעמאלטס איז עס א גוטע סימן, רואה אתרוג בחלום מענטש זעט א אתרוג, נישט אתרוג קאמפאוט, אתרוג אליין, רואה אתרוג בחלום, די בחור איז דא, רואה אתרוג בחלום, איז הדור הוא לפני קונו, שנאמר פרי עץ הדר, אתרוג ווערט דאך אלץ אנגערופן הדר, אתרוג ווערט דאך אלץ אנגערופן הדר, ממילא איז דאס א סימן אז ער איז שיין פארן אייבערשטן, שנאמר פרי עץ הדר כפות תמרים, רואה לולב בחלום אז א מענטש זעט א לולב בחלום, אין לו אלא לב אחד, לאביו שבשמים, לולב איז א צוזאמגעשטעלטע ווארט, העלפטס מיר ארויס דא, לולב איז א צוזאמגעשטעלטע ווארט פון לו, פון לו לב, בעצם איז א גמרא אויך, מה תמר, אין לו אלא לב אחד, איך ווייס נישט פונקטליך די סטראקטשער פון א בוים, באט א תמר בוים האט עפעס א קאנצעפט אז ס'איז אז ס'איז אין לו אלא לב אחד, איז אף ישראל, אין להם אלא לב אחד, לאביהם שבשמים. ס'האט נישט קיין ב. ס'לויפט יא. ס'לויפט ווי איין גרויסן דאס איין גרויסן דאס. סאו די מפרשים שטעלן צו יענע גמרא אבער דא זעט אויס אז יא. לכאורה דארף מען עס צושטעלן. וואס הייסט א לולב איז אין לו אלא לב אחד? איך זאג עס טאקע אין די ווארט לו לב. באט וואס איז די וואס איז די וואס איז די דאס לב? אחד שבשמים, רואה אווז בחלום, לאמיר נישט פארלירן דעם המשך, ס'זאל כאטשיג זיין א שיעור, רואה אווז בחלום, אז איינער זעט, דא קומט א אינטערעסאנטע גמרא, רואה אווז בחלום, איינער זעט א א א גאנז, יא? נישט א קאטשקע, א גאנז, אין א חלום יצפה לחכמה, שנאמר חכ חכמות בחוץ תרונה.

וואס רב אשי האט מסדר געווען, זאגט רב אשי, דער הייליגער רב אשי זאגט, אמר רב אשי אני ראיתיה, איך האב געהאט אזא חלום, איך האב געזען אן אווז, ובאתי עליה, כהאב ובאתי עליה, און איך האב בועל געווען דעם אווז, כ'האב בועל געווען דעם אווז אין מיין חלום. איז וסלקית לגדילה נאכדעם רשי זאגט אז ער איז געווארן ראש ישיבה במתא מחסיא און דעמאלטס נאכדעם וואס כ'האב געהאט דעם מאדנע חלום אז כ'האב געזען א אווז בחלומי און כ'בין עס בועל דעמאלטס איז רב אשי דעמאלטס איז געווען אז ס'איז געווען עולה לגדילה ווייל רב אשי קען מאמת זיין דאס וואס איז געווען א קבלה אז ווען א מענטש זעט אזא סארט אווז אין זיין חלום קומט ער אן צו גדולה אז ס'איז מיט מיר געשען. רואה תרנגול בחלום, עס איז סתם אינטערעסאנט ווי רב אשי האט נישט אריינגעלייגט קיין זאך אין די גמרא בכדי, ער האט עס אליין באשטעטיגט אז אזוי איז געווען מיט אים אליין, רואה תרנגול, א מענטש זעט א תרנגול בחלום, איז יצפה לבן זכר, תרנגולים יצפה לבנים זכרים, תרנגולת איז יצפה לתרביצה. איז רשי זאגט זייער אינטערעסאנט, רשי געבט צוויי פשטים אויף תרביצה, איין פשט איז תרביצה נאה וגילה אז ס'וועט האבן א שיינע גינה, א שיינע גארטן, און א אנדערע פשט איז רשי זאגט אי נמי בית מדרש, היינט פארשטייט מען עס, ווער איז א גביר? א גביר איז דער וואס בויט זיך א בית מדרש, איז רשי זאגט אז א מענטש. וואס זעט א תרנגולת, נישט נאר א רב האט א בית מדרש, א גביר קען אויך האבן א בית מדרש, א מענטש וואס זעט א תרנגולת אין זיין חלום איז יצפה לתרביצה, רואה ביצים בחלום, אז א מענטש זעט ביצים, יעצט א ביצה איז א סמל פאר א זייער אינטערעסאנטע זאך, זייער א פארמאכטע זאך, ס'איז א רינדעכיגע א רינדעכיגע לאקט אין זאך, איז תלויה בקשתו, מיינט עס אז ס'איז נאכנישט דא קיין עפענונג. לייטער, רואה ביצים בחלום איז תלויה בקשתו. פשט איז אז א ביצה איז א פארמאכטע זאך. אז ס'איז א פארמאכטע זאך איז נאכנישט דא קיין עפענונג און איך ווייס נאכנישט וואו איך שטיי מיט זיין בקשה, נשתברו. אויב איך זע צובראכענע ביצים אין מיין חלום דעמאלטס נעשה בקשתו, ס'איז שוין דא אן עפענונג, ס'האט זיך שוין צובראכן די שאלאכץ. קען איך אננעמען אז ס'איז נעשית בקשתו וכן אגוזים, אגוזים מיינט די וואלנאטס וכן קשואים, וכן כל כלי זכוכית אלעס וואס איז פארמאכטע זאכן, פארמאכטע דזשארס, וכן כל הנשברים כאלו, די אלע זאכן וואס קען זיך צוברעכן גייט האבן דעם זעלבן סימן ווילאנג ס'איז פארמאכט, ווילאנג ס'איז פארמאכט איז עס מיינט עס אז ס'איז תלויה, איך ווייס נאכנישט ווי דער חלום פארט, אז איך זעה עס צובראכן, אז איך זעה אז ס'איז אפן, דעמאלטס איז א גוטע סימן אז נעשית בקשתו. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, הנכנס לכרך, נעשו לו חפציו. אנקומען צו א דעסטענעישאן, אנקומען צו א פלאץ, איז אלץ א סימן אז ס'איז נעשו לו חפציו. א מענטש האט געלאנדעט, ער איז אנגעקומען, איז עס א גוטע סימן, שנאמר, שטייט אין פסוק וינחם אל מחוז חפצם המגלח ראשו בחלום האט מען שוין געהאט אויבן, א מענטש שערט זיך אפ, איז סימן יפה לו, איז עס א גוטע סימן, עס איז א ענין פון חירות. עס איז א שיינע זאך, א מענטש מאכט זיך פריש, און עס איז א גוטע סימן ראשו וזקנו, אויב א מענטש שערט זיך אפ סיי ראשו, סיי די האר פון זיין קאפ, און סיי זקנו, סיי די האר פון זיין בארד, איז לו ולכל משפחתו, איז עס נישט נאר א גוטע סימן, נישט נאר א סימן יפה פאר זיך אליין, נאר עס איז א סימן יפה לכל משפחתו, היושב בעריבה קטנה, א מענטש זיצט. אין א קליינע שיפל איז א סימן אז שם טוב יוצא לו, עס וועט ארויסגיין א גוטע נאמען, יעדער וועט זיך וועלן מיט אים משדך זיין בעריבה גדולה, אויב זיצט ער אין א גרויסע שיף איז לו ולכל משפחתו נישט נאר ס'וועט זיין ער, נאר זיין בחור וועט הייסן די בעסטע בחור אין ישיבה לייגט אבער די גמרא צו א תנאי, והני מילי ווען איז דאס געזאגט געווארן דמדליה דלויי אז א מענטש זיצט אויף א שיף און די וואלן פון דעם וואסער הייבט דעם שיף, ס'טראגט עס ארויף, עס איז א גוטע סימן, אבער אמאל איז דא א שיף וואס זיצט אזוי באנעבעכטס, אזוי האלבוועגס איינגעזינקן, אז נישט פון אזא סארט שיף רעדט מען, הנפנה בחלום, אז א מענטש גייט ארויס געברויכן אין זיין חלום סימן יפה לו וועגן זיך נפנה זיין, פארטרייבן אלע שלעכטס, פארטרייבן אלע אפפאל, איז אלץ א גוטע זאך, סימן יפה לו שנאמר שטייט אין פסוק, מהר צעה להפתח, והני מילי זאגט די גמרא דלא קנח אז ער האט זיך נישט אפגעווישט, און רשי זאגט שלא המאיס ידיו, די סדר הדברים איז געווען אמאל אז עס איז נישט געווען קיין טישוס, גאנץ טישוס איז אן אינווענשאן אפשר הונדערט פופציק יאר אלט, און מענטשן האבן נישט געהאט קיין ברירה מען פלעגט זיך מקנח זיין ביד, די רב פסק'נט אז די אלע הלכות וואס שטייט אין שולחן ערוך אז מען זאל זיך נאר מקנח זיין מיט יד ימין, מיט יד שמאל, נישט די האנט וואס מען לייגט. תפילין, ס'איז אלעס געזאגט געווארן אמאל, ווייל מען פלעגט נוצן ממש די האנט ממש די פינגער, ממילא א מענטש ווישט זיך אפ, שלא המאיס ידיו זאגט רש"י איז עס נישט קיין גוטע סימן, העולה לגג בחלום אז א מענטש גייט ארויף אויף א דאך איז עולה לגדולה, דעמאלטס איז א איז עס א סימן אז ער וועט עולה לגדולה זיין, ירד, אויב גייט ער אראפ פונעם דאך איז יורד מגדולתו, וועגן אויב ארויפגיין איז א גוטע סימן, איז אראפגיין נישט קיין גוטע סימן, זאגט די גמרא אביי ורוב דאמר תרווי', די הייליגע אמוראים האבן נישט געוואלט בלייבן מיט א חלום וואס זאל מיינען א שלעכטע זאך פאר א איד, האבן זיי דאס אויך געדרייט אויף א וועג וואס זאל יא מיינען גוט, כיוון שעלה עלה, אז אפילו א מענטש גייט ארויף, דאס וואס ער גייט אראפ, דאס מיינט שוין גארנישט, אז ער איז ארויף, ער איז אויפן דאך, דאס איז א גוטע סימן. הקורע בגדיו בחלום א מענטש צורייסט זיינע קליידער, וואס בעצם וואלט עס נישט געווען געדארפט זיין אזא גוטע חלום, זאגן חזל אז ניין, אז קורעים לו גזר דינו, עומד ערום בחלום, א מענטש שטייט נאקעט, אין זיין חלום איז ב ב בבל, אויב רעדט זיך פון בבל, איז עומד בלא חטא, שטייט ער אן קיין חטא, דער רש"י זאגט זייער אינטערעסאנט, ווייל די גאנצע וואוינען אין בבל בעצם איז אזא שטיקל חטא, א איד דארף וואוינען אין ארץ ישראל, אז ער איז עומד ערום בבבל, פשט איז ער האט נישט דעם חטא, פון וואוינען אין בבל, ווייל בבל איז עפעס א סימן אויף חטא. איז בארץ ישראל, ארץ ישראל וואס דארט איז דאך די לאנד פון די מצוות, איז דאך מצוות תלויות בארץ, דעמאלטס איז ערום בלא מצוות, דעמאלטס איז עס נישט קיין גוטע סימן, הנתפס לסרדיוט אז א מענטש ווערט פארכאפט, לסרדיוט מיינט אז ס'איז דא א שומר, די רעגירונג לייגט אים ארויף אזא ענקל, אז ער איז אונטער א וואטש, אז ער טאר נישט אנטלויפן, מען שטעלט א שמירה, מען שטעלט א גארד, איז שמירה נעשית לו, אנשטאט צו עס אנקוקן ווי א שלעכטע זאך. איז שמירה נעשית לו ס'איז א סימן אז מ'וועט אים היטן פון הימל נתנוהו בקולר לייגט מען ארויף אזא אזא אייזערנע נתנוהו בקולר לייגט מען ארויף אזא אייזערנע טשעין ארום זיין האלז איז הוסיפו לו שמירה איז א סימן אז פון הימל וועט מען אים נאך מער היטן ווי ער מיינט הוסיפו לו שמירה על שמירתו והני מילי בקולר און מ'רעדט טאקע פון די פראפעשענעל ספעציעלע אייזן די ספעציעלע טשעין וואס איז געמאכט געווארן דורך די רעגירונג צו אנהאלטן א מענטש אבל חבלא בעלמא, סתם מ'זעט א מענטש איינגעבינדן אין פשוט'ע שטריק, איז לא איז עס נישט קיין ספעציעלע סימן הנכנס לאגם בחלום אויב א מענטש גייט אריין אין אגם וואס איז אזא וויזע און אזא און אזעלכע הויכע גראזן איז נעשה ראש ישיבה, ווערט ער ראש ישיבה, ווייל ס'דא דארט אסאך גראזן וואס ער וואקט און ער דארף עס צוטרעטן, זיי זענען נכנע, די אלע גראזן דארט זענען נכנע פאר אים, איז אין אזא פאל איז א סימן ער וועט האבן אסאך תלמידים, אבער ליער. אויב גייט ער אריין אין א וואלד, וואס א וואלד האט נישט אזוי סאך, ס'איז נישט פשט אז ער וואקט צווישן גראז, אבער עס איז דא דארטן גרויסע פעסטע ביימער, איז נעשה ראש לבני כלה, רש"י זאגט אז די סדר איז געווען אז נאכן שיעור פלעגן די מובחר שבתלמידים, די אויסגערופענע תלמידים, פלעגן זיך ארומרינגלען דעם רבי'ן און זיי האבן געוואלט. זיך מער מתעמק זיין אינעם שיעור, זיך בעסער מתעמק זיין אינעם שיעור, און די תלמידים, ס'נישט געווען אזוי סאך, מ'רעדט נישט דא פונעם גאנצן בית מדרש, ס'געווען די מובחר שבתלמידים, וואס דאס מיינט נעשה ראש לבני כלה, אז ער וועט האבן די פעסטע ביימער וואס זיי וועלן אים ארום נעמען, און ער וועט פאר זיי מרביץ תורה זיין פארציילט די גמרא רב פפא, ורב הונא בריה דרב יהושע חזו חלמא, האבן געזען חלומות רב פפא דעייל לאגמא, ער האט געזען ווי ער גייט אריין אין אגם איז נעשה ראש ישיבה, איז ער טאקע געווארן א ראש ישיבה, רב הונא בריה דרב יהושע דעייל ליער, געזען ווי ער גייט אריין א וואלד וואס האט נאר די פעסטע ביימער די פעסטע תלמידים איז נעשה ראש לבני כלה זאגט די גמרא איכא דאמרי אונז האמיר געלערנט אביסל אנדערש אז תרווייהו לאגמא עיילי זענען ביידע אריין געגאנגען אין אגם נישט אין א יער אין זייער חלום אלא רב פפא דתלי טבלא ער האט געהאט אויף זיך א גלעקל וואס די גלעקל האט אזוי ווי געמאכט גרידער און פארשפרייט פאר יעדן אז ער איז דא נעשה ראש ישיבה האט ער געהאט אסאך תלמידים רב הונא בריה דרב יהושע דלא תלי טבלא ער האט נישט געהאט די גלעקל, איז ער נישט געווארן א ראש ישיבה פאר אסאך תלמידים נאר נעשה ראש לבני כלה, פאר די מובחר שבתלמידים אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, צוריק צו אונזער רב אשי וואס האט מסדר געווען די משניות, אנא עיילית לאגמא, איך בין אריינגעגאנגען אין אגם אין מיין חלום, ותלאי טבלא און איך האב געהאט מיין גלעקל, ונבחי בה נבוחי, די גלעקל האט געמאכט נויז, און ביז היינט צוטאגס, קלינגט נאך די גלעקל פון רב אשי וואס דאס איז די גמרא וואס אונז לערן מיר. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תנא קמיה דרב נחמן בר רב יצחק המקיז דם בחלום. אז א מענטש איז מקיז דם די אמאליגע סדר הרפואה איז געווען אז מען האט מקיז דם געווען איז עוונותיו מחולין לו איז מען אים פון הימל מוחל זיין עבירות אויך עפעס א ענין אז מען נעמט ארויס זאכן וואס דער מענטש דארף נישט מילא איז עס א גוטע סימן פרעגט די גמרא והתניא עוונותיו סדורין לו אז זיינע עבירות זענען שיין מסודר און דאס איז אביסל פראבלעמאטיש ווי דו זאגסט, איז די אייבערשטער האלט א פונקטליכע חשבון, מען רעדט נאך נישט דא פון קיין מחילה, זאגט די גמרא, די גמרא איז עס ממתיק, מאי סדורין סדורין למחול, אז דער אייבערשטער איז שוין מסדר געווען מיט א מחילה, תני תנא קמיה דרב ששת הרואה נחש בחלום, אז א מענטש זעט א שלאנג אין חלום איז פרנסתו מזומנת לו, ווייל די שלאנג איז טאקע און נעבעך א מיטגעמאכטע חיה, וואס איז אלץ דא א גוטע נקודה אינעם שלאנג אז ער האט אייביג וואס צו עסן, אז וואס ער עסט האט אלץ א גוטן טעם נשכו.

הוא דחזא חויא בחלמא וקטליה, ער האט געהאט אזא מין מעשה אז ער האט געהארגעט דעם שלאנג, אין זיין חלום האט ער עס פרובירט ממתיק צו זיין האט ער געזאגט אז אפילו ווען א מענטש הארגעט א שלאנג איז איז נכפלה לו, זאגט די הייליגע גמרא תנא קמיה דרבי יוחנן ש, נאך פינף מינוט חברה לאמיר זיך פרובירן קאנצענטרירן ס'איז א שאד. תנא קמיה דרבי יוחנן, יא? לאמיר צוענדיגן נאך פינף מינוט און דאס איז עס. תני תנא קמיה דרבי יוחנן כל מיני משקין יפין לחלום, סיי וואס, א משקה איז אלץ גוט. א ארענדזש דזשוס, עפל דזשוס, ס'איז נישט אזא גרויסע נפקא מינה וואס א מענטש טרינקט איז געשמאק, חוץ מן היין, אויסער וויין, וויין ווענדט זיך שוין, יש ש, וויין איז זייער א טריקי סיטועשאן, יש שותהו וטוב לו, ויש שותהו ורע לו, יש שותהו וטוב לו שנאמר ויין ישמח לבב, ווען א מענטש מאכט קידוש אויף וויין, אדער ער טרינקט אמאל א גלאז וויין ביי א שמחה, עס איז נישט קיין פראבלעם, אבער ויש שותהו ורע לו, א מענטש נעמט עס אביסעלע אביסעלע איבער די מאס, ווערט ער א אלקאהאליק, איז א שטיקל פראבלעם, שנאמר תנו שכר לאובד, ויין למרי נפש, אמר ליה רבי יוחנן לתנא, תני, אונז האבן געלערנט, תלמיד חכם לעולם טוב לו, דעם תלמיד חכם קען מען טראסטן, שנאמר, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, אונז האבן געלערנט נאך א שטיק, אמר רבי יוחנן רבי יוחנן זאגט השכים ונפל פסוק לתוך פיו, הרי זו נבואה קטנה אונז האבן שוין געהאט.

וואס ישעי' זאגט נחמו נחמו איז יצפה לנחמה, ירמי' איז ידאג מן הפורעניות, שלשה כתובים גדולים הם, ס'דא דריי אין די אין די כתובים איז דא דריי וואס זענען לאנגע לאנגע כתובים, הרואה ספר תהלים הונדערט פופציג קאפיטלעך איז יצפה לחסידות, משלי יצפה לחכמה איז איוב ידאג מן הפורעניות, שלשה כתובים קטנים הם, הרואה שיר השירים בחלום איז יצפה לחסידות, קהלת איז יצפה לחכמה ווייל דאס איז געשריבן געווארן ווייטער דורך שלמה המלך. די חכם מכל אדם קינות וואס דאס גייט ארויף אויף איכה איז ידאג מן הפורעניות הרואה מגילת אסתר איז נעשה לו נס יא פּורים איז אלץ גוט פאר יעדן ס'איז גוט פאר די ביזנעס ס'איז א פרייליכע זאך איז נעשה לו נס לייב איז נישט דא מיט מיר שלושה חכמים הם ס'איז דא דריי שלושה חכמים הם ס'איז דא דריי חכמים הרואה בחלום כ'האב שוין כמעט פערטיג איך דארף זיך צויאגן. איך דארף זיך צויאגן. הרואה בחלום שוין כמעט שוין כמעט פיניש. הרואה פיל בחלום אז א מענטש זעהט א פיל בחלום אונז האבן שוין אויבן געהאט איז פלא נעשה לו די גמרא פרעגט יא כל מיני חיות יפות לחלום חוץ מן הפיל והקוף והקפוד. וואס מיינט א קיפוד? האט מען דא געברענגט. אויף ענגליש הייסט עס א העדזשהאג. ס'איז אזא אביסל אזא מיסע שטעכעדיגע חיה. וואס? יא, איז אז א מענטש זעט עס, ער ברענגט פארקיופעין, אז א מענטש זעט עס אין זיין חלום איז עס אומבאטעמט. והאמר מר, יא, פיל בח בחלום, פלא נעשית לו. וואס זאגסטו מיר אז פיל איז נישט קיין גוטע חיה? יעצט האבן מיר דאך געלערנט אז ס'איז יא, זאגט די גמרא לא קשיא, הא דמסרג הא דלא מסרג, דאס האבן מיר שוין געהאט אויבן, פאר ווער ס'געדענקט, מ'האט שוין געמישט די פעידזש סאו מ'מעג שוין פארגעסן, אבער יעצט האבן מיר גערעדט פון אנהייב שיעור אז רש"י האט צוויי פשטים דא. דארט האט מען גערעדט אז פשט איז איך האב א זאטל אויפן עלעפאנט, איך האב נישט קיין זאטל אויפן עלעפאנט, דא לייגט רש"י צו נאך א פשט צו עס האט א מויל שלאס, איך ווייס נישט צו א עלעפאנט האט א מויל שלאס, באט איי געס ס'איז דא אזא מין זאך אז ס'איז דא א וועג וויאזוי איך קען אים פארמאכן די מויל. זאגט די גמרא כל מיני מתכות יפין לחלום, אלע סארטן אייזן זענען גוט פאר א חלום חוץ ממר פסל וקרדום, דאס זענען דריי זאכן וואס זענען געמאכט פאר פאר צושטערן, פאר פאר פאר פאר דיסטראקשען. פאר צוווארפן איז די א קרדום מיט א פסל מיט א מר ממילא איז נישט אזא גוטע סימן והני מילי דחזנהו בקתייהו אז א מענטש זעט עס אין זיין האלטער גרייט צו נוצן דעמאלטס איז עס נישט קיין גוטע חלום וועגן ס'ווייזט אויף דיסטראקשען כל מיני פירות יפין לחלום חוץ מפגי תמרה וואס איז אומגעצייטיגטע תמרים וואס איז נישט גוט צו עסן כל מיני ירקות יפין לחלום יעדע סארט וועזשטעבל איז גוט חוץ מראשי לפתות חוץ די קעפ פון די לפתות והאמר רב האט רב אבער צוריק געטענה'ט לא איעתרי עד דחזאי ראשי לפתות, רב געווען א גרויסער עושר וויאזוי בין איך רייך געווארן? נאר נאכדעם וואס כ'האב געזען ראשי לפתות. סאו מאכט די גמרא א חילוק כי חזא בכנייהו, רב האט עס געזען ווי עס איז באהאפטן צום שורש, דעמאלטס איז עס א גוטע סימן, אבער ווען איך האב עס נישט באהאפטן האט מען שוין געהאט אז רבא האט געהאט א חלום מ'האט אים אנגעשמיסן ער האט געחלומט ראשי לפתות מ'האט אים שפעטער געשלאגן, ס'האט מען שוין געהאט פריערדיגע בלעטער אז ס'איז נישט קיין גוטע סימן. וכי יא כל מיני צבעונין יפין לחלום חוץ מן התכלת, א מענטש מיינט אז ער האט אנטדעקט תכלת, זאל ער וויסן אז אפשר חלומ'ט ער. כל מיני עופות יפין לחלום, יעדע סארט עוף איז א שיינע זאך, חוץ מן קריא קפופא וקורפראי, די דריי מיני עופות זענען נישט קיין שיינע עופות, זיי האבן מאדנע מאדנע פענימער, זאגן די ראשונים, איז למשל א בעט, יא, צו די מיני חיות האבן עפעס אזא מאדנע לוק. און אז זיי האבן א מאדנע לוק איז נישט קיין גוטע סימן, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.